זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף ל"ט עמוד א', זעקס זיבן שורות פון אויבן, נימא כתנאי. זאגט די הייליגע גמרא, נימא כתנאי, אונז האבן געהאט אין פאריגן עמוד, האבן מיר געהאט א גרויסע שאלה, וואס טוט זיך מיט די געקאכטע וועדזשטעבעלס, שלקות האט עס די גמרא גערופן, האבן געהאט א שאלה צו עס איז א ברכה פון אן אדמה, צו עס איז א ברכה פון שהכל, אונז האבן געהאט קבלת ר' בנימין בר יפת האט געטענה'ט בשם ר' יוחנן אז עס איז א שהכל, אונז האבן געהאט רב חסדא וואס האט געהאט זיין אייגענע מהלך. עס ווענדט זיך צו עס איז א זאך וואס עס עסט רוי אדער נישט, עכ"פ אונז האבן מיר געהאט א געוויסע צד, הגם עס איז נישט אזוי קלאר ווער ס'לערנט עס, ווייל די גמרא לערנט אז רבי בנימין בר יפת האט געהאט א טעות אין זיין קבלה, האט מען געהאט אבער א צד אז שלקות זאל זיין א שהכל, די גמרא וויל יעצט טענה'ן אז דאס איז א מחלוקת תנאים, דהנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דבר קפרא, ס'געווען די צוויי תלמידים וואס זענען געזיצן ביים טיש פון בר קפרא. מען פרעגט שוין דא אז בר קפרא אליין איז נאר אן אמורא, זיינע תלמידים זענען זיכער אמוראים, אנדערע זאגן אז די ערשטע דור פון תנא, פון אמוראים ווערן נאך אלץ אנגערופן תנאים, מילא מען דארף אביסל פארשטיין וואס די נימא כתנאי, עכ"פ, די גמרא וויל יעצט טענה'ן אז ס'איז א פריערדיגע מחלוקת, הביאו לפניו האט מען געברענגט פאר די צוויי תלמידים כרוב, וואס כרוב איז די געקאכטע וועדזשטעבלס, די שלקות, ודורמסקין. מסקין, רש"י האט צוויי פשטים אויף די דורמסקין, איין פשט איז אז מען רעדט נאך א מין שלקות פון א גרוב וואס הייסט פון א גראז וואס הייסט אקדליש, בקיצור ס'איז זייער א ענליכע זאך צו כרוב, א אנדערע מהלך אין רש"י איז אז מען רעדט פון א פירה וואס הייסט פרונס, פרוניש, אזוי איז רש"י גורס דא, אנדערע זאגן ס'מיינט פלאמס, רש"י פרעגט אויב מען רעדט מען פון פרונס איז עס א זאך וואס א א. ר' עקיבא אייגער פרעגט שוין, אויב רעדט מען פון א געקאכטע זאך, איז פונקט אזוי ווי די שלקות ווערט א שהכל, דארף דאך דאס אויך ווערן א שהכל, וואס איז פשט אין רש"י? עכ"פ, ס'איז דא א שמועס, לאמיר עס מאכן סימפל, כרוב, דאס איז געקאכטע קרויט, ודורמסקין איז געקאכטע וועדזשטעבל, פרגיות, פרגיות זאגט רש"י רעדט מען פון געשטיקעלטע בשר עוף, בשר עוף שקורן פרדריה. האמער דא דריי מיני מאכלים, איז די שאלה איז אויף וועלכע גיי איך מאכן א ברכה ערשט, בר קפרא רשות לאחד מהם לברך האט ער געגעבן רשות פאר איינער פון זיי צו מאכן א ברכה און מיט די ברכה זאל ער יוצא זיין מיט די ברכה זאל ער יוצא זיין אלע אנדערע חברה אלע אנדערע וואס הייסט איי געס בר קפרא אליין אויב האט ער מיט געגעסן אויך זיין חבר רש"י מוטשעט זיך שוין אז זייט ווען קען מען יוצא זיין א צווייטן מיט א ברכה דאס איז נאר אינמיטן א סעודה אויב רעדט מען אינמיטן א סעודה טענה'ט רש"י דעמאלטס פארוואס מאך איך ברכות כ'האב דאך די פת וואס פטר'ט אלעס רשי קומט אויף מיט א חידוש אז דאס וואס פת פטר'ט איז נאר א זאך וואס איז ממש לפת, ס'איז נאר א, ס'איז א צושפייז, ס'איז א, ס'איז א ספרעד אויף די ברויט, עפעס א זאך וואס איז געמאכט צוצועסן צום ברויט, אבער ווען מ'רעדט פון פלייש, צו געוויסע וועדזשטעבלס, געקאכטע וועדזשטעבלס, דארט דארף מען יא מאכן ברכה, אנדערע ראשונים דינגען זיך, אזוי ווי אונז טומיר להלכה, אז פת פטר'ט אלעס, על כל פנים ס'איז דא דא א שמועס וויאזוי ס'ארבעט די חלק פון די מעשה, מעשה אז בר קפרא געגעבן רשות פאר איינעם יוצא צו זיין אלע אנדערע. פארציילט די גמרא ווייטער, קפץ וברך, דער תלמיד האט באקומען רשות צו מאכן א ברכה אבער ער האט נישט געפרעגט פון זיין רעבין וועלכע ברכה מען דארף דא מאכן, ס'דא דא דריי, ס'דא דא דריי זאכן וועלכע זאל איך מאכן ערשט, וועלכע קען פטר'ן א אנדערע וברך און ער האט געמאכט א ברכה על הפרגיות וואס דאס איז א שהכל פארציילט די גמרא ווייטער די מעשה, לגלג עליו חברו, זיין חבר וואס איז געווען מיט אים האט געלאכט, פון אים ער האט געהאלטן ער האט געמאכט א טעות דא פארציילט די גמרא כעס בר קפרא האט זיך בר קפרא געבייזערט אמר האט ער געזאגט לא על המברך אני כועס איך בין נישט אזוי ברוגז אויף דער וואס האט געמאכט א ברכה און ער האט מיך נישט געפרעגט וועלכע ברכה צו מאכן אלא על המלגלג אני כועס איך בין ברוגז אויף דער וואס לאכט אם חבירך דומה אויב פאר דיין דיין חבר איז גלייך כמי שלא טעם טעם בשר מעולם ער איז פאר אים איז ער איז אזא מין מענטש האט נאך קיינמאל נישט געגעסן קיין פלייש וועגן דעם איז עס זייער חביב ביי אים. אתה דו, על מה לגלגת עליו, פארוואס לאכסטו פון אים, אין אנדערע ווערטער די חבר דער חבר האט געהאלטן אז אלעס איז שהכל, סיי די געקאכטע וועדזשטעבלס איז שהכל. און אוודאי די פלייש איז שהכל. איז אים יעצט געווארן א שאלה וועלכע פון די שהכל זאל איך קודם גיין מאכן א ברכה, איז ער געגאנגען און ער האט געמאכט א ברכה אויף דאס וואס אים איז געווען חביב, אויף די פלייש וואס אים איז געווען מער באליבט. מילא טענה'ט יעצט בר קפרא וואס לאכסטו, יענער טוט דאך א מילתא בטעמא, יענער טוט עס אויף א וועג וואס ער האלט אז עס איז אויסגעהאלטן, חזר ואמר האט זיך בר קפרא אויסגעדרייט און ער האט געזאגט אזוי לא על המלגלג אני כועס, איך בין נישט אזוי אויף דעם וואס לאכט, אלא על המברך אני כועס, איך בין ברוגז אויף דער, איך בין ברוגז אויף דער וואס האט געמאכט די ברכה, ואמר, און ער האט געזאגט אזוי, אם חכמה אין כאן, לאמיר זאגן אז דו האלטסט איך בר קפרא, איך בין נישט דער גרויסער תלמיד חכם, אבער זקנה אין כאן, איך האב דאך זקנה, איך בין דאך אן עלטערער איד, איך האב דאך געוויסע עקספיריענס, איך בין שוין ארומגעגאנגען די בלאק אפאר מאל, איך ווייס. ווייס וועלכע ברכות מען מאכט, מילא ווי רשי שמועסט אויס פארוואס פרעגסטו מיך נישט צו מען זאל קודם מאכן א ברכה אויף די פרגיות אויף די פלייש אדער קודם אויף די געקאכטע וועדזשטעבלס און איינס זאל פטר'ן די צווייטן און דו מאכסט דאך דיין אייגענע באשלוסן? זעט אויס ווי רשי אז בר קפרא בעצם האט נישט געהאט אזוי ווייט אן אישו מיט די דעסיזשענס אז יענער איז געגאנגען און געמאכט א א יענער האט זיך מייחס געווען צו די געקאכטע וועדזשטעבלס ווי א שהכל. די עיקר שאלה איז פארוואס יענער פרעגט נישט, אזוי זעט אויס פון רשי סאו אמ, ס'איז דא דא מהרש"א'ס, ס'איז דא זאכן וואס קענען עס מאכן אביסל קאמפליצירט, ווייל די גמרא אליינס זאגט קודם האט ער זיך געבייזערט אויף אים, נאכדעם האט ער זיך געבייזערט אויף יענעם, וואס איז געווען די הוה אמינא און וואס איז דא געווען א מסקנא, סאו מ'מוז פרובירן האלטן אביסל פשוט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תנא, אונז האבן געלערנט, אז שניהם לא הוציאו שנתן, סיי די מלגלג דער וואס האט געלאכט, וואס דאס איז געווען, ער איז געווען א מורה הוראה בפני רבו, ער האט מזלזל געווען בכבוד רבו, ווייל ער קריטיקירט יענעם צו ער האט יא גוט געטון צו ער האט נישט גוט געטון אין פראנט פון זיין רעבן, און סיי אוואדע דער מברך וואס ער איז אויך געווען א מורה הוראה בפני רבו, אז ער פרעגט נישט זיין רעבן וועלכע ברכה צו מאכן, ביידע האבן געהאט די פגם פון א מורה הלכה בפני רבו, וואס אויף דעם זאגט שוין די גמרא אז ס'איז חייב מיתה. אז שני מיתה בידי שמים פארשטייט זיך, אז שניהם לא הוציאו שנתן באקומען א מורא'דיגע עונש. אקעי אבער מ'גייט יעצט צוריק צו די גמרא, וואס איז געווען די דין ודברים דא צווישן די צוויי תלמידים פון בר קפרא מאי לאו בהא קמיפלגי דמברך סבר שלקות ופרגיות שהכל נהיה בדברו דער וואס האט געמאכט די ברכה געכאפט די פלייש און געמאכט א ברכה געהאלטן אז ביידע זענען דא גלייך הלכך וועגן דעם אויב אויב אזוי אויף ביידע דארף איך מאכן א שהכל איז חביב עדיף גיי איך מיט דעם וואס כ'האב מער ליב און איך מאך אויף יענס א שהכל ס'וועט שוין פטר'ן די אנדערע מלגלג סבר דער אנדערער האט געהאלטן אז שלקות בורא פרי האדמה די געקאכטע וועטשטעבלס איז אדמה פרגיות די פלייש איז שהכל נהיה בדברו אויב אזוי הלכך פירא עדיף די גאנצע שמועס צו חביב עדיף איז נאר ווען ביידע זענען א שהכל די רגע בורא פרי האדמה איז א העכערנע דרגה אין א ברכה, שהכל איז זייער א דזשענערעל ברכה, יעדע זאך וואס איך האב הנאה קען איך קען איך מאכן א שהכל, ווען חזל האבן מתקן געווען האדמה פשט איז זיי האבן געזאגט דאס איז אויסדערוועלט דאס איז חשוב און ס'דארף האבן א באזונדערע ברכה, די רגע איך מאך די רגע איך מאך אויף שלקות א אדמה העלפט מיך שוין נישט דאס וואס די פרגיות איז אים חביב, און אוודאי דארף ער מאכן קודם א האדמה. און דאס איז געווען די טענה פון דעם בעל המלגלג, פארוואס מאכסטו א שהכל אויף פרגיות, דאס וואס דו גלייכסט זייער דער געבראטן שטיקל פלייש העלפט מיך נישט, ווייל איינמאל אז דא אין די פיקטשער קומט אריין א האדמה. מילא ווי ס'קומט יעצט אויס האבן מיר זייער א גלאטע מחלוקת צי געקאכטע וועטשטעבלס מאכט מען א האדמה אדער א שהכל, דער וואס האט געכאפט און געמאכט א ברכה ער לערנט אז ס'איז א שהכל וועגן דעם גייט ער מיט די פלייש, דער וואס לאכט. און טענה'ט ניין דארפסט גיין מאכן אדמה ווייל געקאכטע וועדשטעבלס איז אדמה, זאגט די גמרא לא ס'איז נישט אמת, מ'קען לערנען אנדערש דכולי עלמא שלקות ופרגיות שהכל נהיה בדברו, יעדער איינער לערנט אז אויף די געקאכטע וועדשטעבלס מאך איך אויך א שהכל, איי פארוואס איז דא געווען א מלגלג, פארוואס לאכט ער והכא בהאי סברא קמיפלגי מ'קריגט זיך אין עפעס אנדערש מר סבר חביב עדיף, דער וואס האט געכאפט און געלאפן און געמאכט א ברכה ער איז געגאנגען מיט די פלייש, האט ער געגליכן דמר סבר כרוב עדיף דזיין דער וואס טענה'ט אז דער וואס איז געווען א מלגלג ער האלט אז אפילו דו האסט בעסער ליב פלייש דארפסטו נאך אלץ גיין מיט די קרויט איי די קרויט איז נישט אזוי טעיסטי נאר אזוי ווי די מאמע זאגט מוזט אויפעסן די בראקלי מוזט אויפעסן די ספינעטש ווייל ס'שפייזט גוט ס'איז געזונט ס'איז דזיין ס'זעטיגט ס'קרעפטיגט א מענטש מילא דא אויך טענה'ט יעצט יענער יענער מלגלג אז אפילו איך און דו זענען ביידע מסכים אז אלעס שהכל, און איך און דו ביידע ווייסן אז דו האסט בעסער ליב פלייש ווי געקאכטע וועדזשטעבלס, דארפסטו נאך אלץ גיין מיט די וועדזשטעבלס וועגן ס'איז דזיין. און פארשטייט זיך די ראשונים זאגן שוין אז די תירוץ פון די גמרא איז סתם א תירוץ, ווייל אוודאי בלייבט מען להלכה אז געקאכטע וועדזשטעבלס איז יא א האדמה, ווי אונז זעמיר פאריגע, ווי אונז האבן געלערנט פאריגע וואך אז. ס'איז מער אויסגעקומען אז אזוי איז שיטת רבי יוחנן וכו', ס'איז עפעס געווען מער א באפעסטיגטע שיטה אז געקאכטע וועטשפעלס איז א אדמה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רבי זירא, האט רבי זירא פארציילט א מעשה, כי הוינן בי רב הונא, ווען אונז זענען געווען ביי רב הונא, אמר לן האט ער אונז געזאגט אזוי, האי גרגלידי דליפתא, די קעפ פון ליפתא, די ראשי, אזוי טייטשט רשי, דא קען אריינקומען ראשי ליפתא. לפתות? וואס איז לפתות? וואס איז לפת? אונז האבן עס שוין געהאט אסאך מאל דערמאנט, אונז גיימער עס האבן שפעטער נאכאמאל, כ'בין עס נאכגעגאנגען, איך האב עס ארויסגעפרינט, קענסט עס ארומפעסן, אה נעם שוין נעם שוין ביידע, איז לפתות איז אזאך וואס ווערט אנגערופן און לפת ווערט אנגערופן אין ענגליש ווערט עס אנגערופן טורניפ. מיין ווייב זאגט זי ווייסט וואס ס'איז, דו ווייסט אויך וואס ס'איז? א מין רעטעך. סאו טורניפס, אין אידיש שטייט דארט א נאמען, וואס שטייט? ברוקווע? זעסט עס? בריקווע, ברוקווע, יא, ברעקעס, עפעס אזא מין לשון. לאמיר זיך צוריק אריינקוקן אינעווענדיג, שיק עס אראפ צו רב דייטש, און נאכדעם צו חזקי'ן, און קען מען גיין ווייטער. איז.

בבית מדרשו של רב הונא, ער איז געגאנגען ארומגעגאנגען נאשן שיטות, וכי אתאן לבי רב יהודה, ווען מ'איז אנגעקומען בית וועד של רב יהודה אמר לן האט ער אונז געזאגט אידי ואידי, ביידע איז בורא פרי אדמה, והאי דפרמינהו טפי, און דאס אז ער שניידט עס אויף קליינע שטיקלעך, און נישט ווייל ס'פארלירט עפעס די שם פרי און ס'ווערט עפעס ווייניגער חשוב, נאר כי היכי דנמתיק טעמיה, ס'דא אמאל א זאך וואס ווי מער דו סלייסט און דייסט, עסט עס און ס'ווערט קלענער קומסטו בעסער און שטערקער און זיסער אן צום טעם, אבער ס'פארלירט נישט די שם פרי און אפילו קליינע שטיקלעך מאכט מען אדמה אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט כי הוינן בי רב כהנא אמר לן האט ער אונז געזאגט אז תבשילא דסילקא, סילקא האב איך דארט האב איך דארט געברענגט ס'איז ביטס יא ביטס איז אין אידיש צוויקל גראדע ווען מ'זעהט וויאזוי ס'וואקסט.

ס איך האב אריין געלייגט אסאך מעהל און נישט ווייל איך דארף עס פאר די טעם אדער עס זאל צוגעבן צום געקעכטס נאר ס'איז לדבוקי בעלמא עבדי לה עס העלפט מיך ס'זאל ווערן דא עפעס א געקלעבעכץ ס' העלפט מיך פאר די טעקסטשער אבער איך דארף עס נישט צו עסן סאו אלע ראשונים שמועסן דא אויס האבן שוין געהאט תוספות אויבן ווען אונז האבן געהאט כל שיש בו מחמשת מיני דגן האבן אונז געלערנט אז אפילו ווען איך האב נאר א מיעוט מעהל געדענקסט כל שיש בו איך האב נאר א מיעוט מעהל ווערט עס שוין אטאמאטיש ברכתו בורא מיני מזונות ווייל מעהל איז אלס די עיקר און דא גיי איך יעצט פארקערט און איך זאג אפילו איך האב רוב מעל איז נאך אלס די בין ראשונים זאגן אז די חילוק איז טאקע צו לדבק אדער למד ה' עמוד ב' למד ו' עמוד ב' די לעצטע תוספות איז אם עושין אותו כדי שיסעוד הלב ווייל איך וויל זעטיגן מיין הארץ מיט די מעל אז צריך לברך בורא מיני מזונות ואם לדבק בעלמא סתם פאר א קלעבעכץ פאר א טעקסטשער אזוי ווי מ'נוצט אמאל מעל. איז אין צריך לברך בורא מיני מזונות איז מילא די ראשונים זענען זייער שיין מחלק ווען און וואס און ווי. אמר רב חיסדא האט רב חיסדא געזאגט, תבשיל של תרדין, א מאכל פון די ביעטס, יא וואס אונז האמיר יעצט גערעדט, וואס האמיר געזאגט איז תרדין? די ביעטס? תבשיל של תרדין איז יפה ללב, ס'איז גוט צו וויסן אז מדינא דגמרא, ס'איז געזונט פארן הארץ, ס'איז טוב לעיניים, ס'איז גוט פאר די אויגן, כל שכן לבני מעיים, זיכער ס'איז גוט פאר די פאר די בני מעיים, אמר אביי, והוא דיתיב אבי תפי, איך דארף עס ארויף זעצן אויף די לאך פון די קירה, דארט ווי איך לייג אריין די קדירה אין אנדערע ווערטער איך דארף עס לייגן העכער דעם פייער ס'זאל גוט אריין קאכן, ועביד תח תח, ווען א זאך באבלט, ווען א זאך קאכט גוט, ווען א זאך ווערט גוט שלוק, מאכט עס תח תח תח תח תח תח, מילא איינמאל איך הער דעם תח תח לייבי, דעמאלטס ווייס איך. אזוי זאגט די גמרא, ועביד תח תח. כלומר, קוק אריין רש"י, ששלוק, ונימוח מאד, ס'ווערט גוט איינגעקאכט, וקול רתיחתן, די קול פונעם קאכן, נשמע ס'הערט זיך כקול תח תח. שיינע גמרא. גייען מיר ווייטער. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, קומט יעצט אויך זייער א אינטערעסאנטע גמרא, פשיטא לי, דאס איז מיר זיכער א מיא דסילקא, א מענטש מאכט א.

און צום טייטשן שיבתא איז דיל, ס'איז דא אזא מין גרינצייג וואס הייסט דיל, מאי, ווייל די גמרא אליין איז נישט קלאר פארוואס איך נוץ עס, למתוקי טעמא עבדי איז עס א ספייס עס געט אריין א טעם, אוי, מילא וועט עס יא הייסן ווי א וועדשטעבל, או לעבורי זוהמא עבדי לה סך הכל נעמט עס אוועק די שלעכטע גערוכן, איז דא דא א מורא'דיגע פראבלעם וואס. אלע ראשונים מוטשען זיך. אונז האמיר פאריגע וואך געספענדט א גאנצע עמוד אויף די שאלה פון פון פון דזשוס, יא, עפל דזשוס, יין של תפוחים, ס'איז געבליבן אז ס'איז זיעה בעלמא, אז אויב רעדט מען נישט פון ענבים און שמנים, מ'רעדט פון אלע אנדערע מיני וועדזשטעבלס, איז עס זיעה בעלמא, און איך מאך א שהכל. און דא האמיר א גמרא וואס מ'רעדט פון זאפט. פון א פון פון וואס מען רעדט פון זאפט פון וועדזשטעבעלס און און ס'נאך ווייניגער ווי זאפט ווייל ס'איז מיא ס'איז וואסער וואס אין דעם האב איך געקאכט איז וויאזוי ארבעט עס דא זאג איך אז ס'איז אדמה און דארט זאג איך אז ס'איז א דארט זאג איך אז ס'איז זיעה בעלמא אז ס'איז א שהכל תוס' ענטפערט יש לחלק פינטל דער עולם קען אריינקוקן די ערשטע שורה אין די ברייטע. אף על גב דאמרינן לעיל דמי פירות זיעה בעלמא הוא יש לחלק קען מען נאך אלץ מאכן א חילוק, ס'איז דא פארשידענע מהלכים אין די ראשונים די רא"ש זאגט אז ווען א זאך איז ווען א זאך איז סתם אויסגעקוועטשט ס'איז אביסל אינטערעסאנט באט אזוי זאגט ער ווען א זאך איז סתם אויסגעקוועטשט האט עס נישט די ארגינעלע טעם ווי ווען א זאך איז געקאכט וועטשטעבלס וואס איך קאך און אנדערע זאגן אז ס'גייט ממש אריין שטיקלעך על כל פנים ס'איז דא פארשידענע מהלכים אין די ראשונים וויאזוי צו מחלק זיין די צוויי סוגיות פון זיעה בעלמא. און די סוגיא פון פון פון וואסער מיא דסילקא מיא דשלקי וואס אונז רעד מיר דא. על כל פנים זענען אונז געבליבן מיט א שאלה וואס טוט זיך מיט די דיל מיא דשיבתא תא שמע לאמיך ברענגען א ראיה פון א משנה השבת דאס איז אונזער שיבתא דאס איז אונזער דיל משנתנה טעם בקדירה איינמאל ס'האט שוין אריינגעגעבן די טעם אין די קדירה איז אין בה משום תרומה איז שוין אויסגעקוועטשט. ערשטע זאך, ס'איז שוין א אויסגעברענטע זאך און ס'פארלירט שוין די שם פירי, עס האט שוין געטון זיין דוטי און האט שוין נישט קיין דין תרומה, און ואינה אין אנדערע ווערטער אויב א ישראל עסט עס וועט שוין נישט האבן די דינים אזוי ווען א ישראל עסט תרומה, ואינה מטמאה טומאת אוכלים, ס'האט שוין נישט כדי א זאך זאל טמא ווערן בטומאת אוכלים דארף עס האבן א דין אוכל, אויב האט עס א דין עץ בעלמא ווערט עס אוודאי נישט טמא. שמע מינה, כלומר וואס אונז נעמען ארויס פון דעם איז אונז נעמען ארויס וואס איז די פאנקשען פון די דיל אז למתוקי טעמא עבדי לה פון דעם וואס ס'זאגט משנתנה טעם, און פשט איז אז די משנה פארשטייט אז איך לייג עס נישט דא אריין נאר לעבורי זוהמא צו פארטרייבן שלעכטע גערוכן נאר איך ניץ עס טאקע אויף אויף נתינת טעם און שמע מינה און אוודאי אזא מין זופ עט זיין די ברכה אדמה. לאמיר זיך יעצט אריין אין א נייע סוגיא דארף מען צולייגן אביסל קאפ, אמר רב חייא בר אשי, פת צנומה בקערה, א מענטש האט. צנומה אין אונז טייטשן עס אז ס'מיינט הארטע ברויט, פארטריקנטע ברויט זאגט רש"י וואס איך לייג עס אריין אין א טעלער עס עס צו איינווייקן, די טבע הדברים דערפון איז אז ס'ווערט שטיקלעך, איך דיעל דא מיט צושטיקלטע ברויט, איך דיעל נישט מיט קיין גאנצע ברויט, סאו דאס איז איינס, כ'האב שטיקלעך ברויט, קליינע שטיקלעך גארליק ברעדס לאמיר זאגן, וואס ווייקט זיך אין עפעס א זיפל, און דאס איז איין מין ברויט, אדער ווי תוס' איז מסביר, אין מיין אנדערע הענט האלט איך א שלם'דיגע ברויט, און מיין שאלה איז, זאל איך עסן אויף די גוטע איינגעמאכטס ברויט, וואס איז טאקע נישט קיין שלם, ס'איז פרוסות, ס'איז שטיקלעך, אבער ס'איז מיר חביב, ס'קומט מיט אזא גוטן סאוס, עפעס אזוי גוט איינגעווייקט. אדער זאל איך ענדערש גיין מיט דעם טרוקענעם בילקע ווייל ס'איז שלם? אמר רבי חייא בר אשי פת צנומה בקערה מברכין עליה המוציא איך מעג גיין אויסוועלן די צושטיקלטע ברויט הגם ס'איז נישט קיין שלם אויף דעם מאך איך א ברכה ווייל ס'איז חביב פליגא דרבי חייא דאמר רבי חייא צריך שתכלה ברכה עם הפת אז ביי די טיים וואס איך רבי חייא לערנט אזוי איך נעם די מעסער איך שנייד אריין כ'מאך ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, ווען איך ענדיג הארץ דעמאלטס זאל זיך ענדיגן די פרוסה, דעמאלטס זאל זיך ענדיגן די צערייסן, פשט איז throughout די פראסעס פון די ברכה זאל איך נאך דילן מיט א גאנצע, נאר סוף ברכה דעמאלטס זאל עס ווערן צעריסן, אז ער לייגט א מורא'דיגע דגוש אז איך זאל בשעת ברכה האבן א גאנצע ברויט, די פשט איז אז א גאנצע ברויט איז אים וויכטיגער ווי פרוסות און איך זאל מאכן, אזוי לערנט תוס', ס'איז דא דא פארשידענע מהלכים אין ראשונים, אונז'מיר לערנען ווי תוס', ויש לומר, אויב לאמיר אונז אריינקוקן, דריי שורות. דריי שורות פון אונטן אין תוספות. לייבי האסט עס? ויש לומר כגון דאיכא שלימה לפניו. ער האט א גאנצע בילקע. ובוצע מן הצנומה. און א סלייס האט ער פון די צנומה, פון די געווייקטע ברויט. רבי חייא בר אשי סבר דהוה כמו שלימה, אז ס'האט דעם זעלבן דין ווי א שלימה מחמת שהיא חביבה, ווייל ער גלייכט עס, ומברך עליה, און מאכט אויף דעם די ברכה. ורבי חייא סבירא ליה צריך שתכלה ברכה עם הפת. דורכגיין א געוויסע מאושען אז ביי די טיים איך ענדיג די ברכה דעמאלטס זאל די זאל עס צוריסן ווערן און אויב איך האב נישט די פיטשער אז איך גיי קענען צורייסן די ברויט ביי מן הארץ ואם כן בעינן שתכלה הברכה עם בציעת הפת די ברכה דארף זיך קענען ענדיגן בשעת איך צורייס וכיון שבצע קודם לכן און שלימה עדיף אבער אי ליכא שלימה און מודה שמברך על הפירורין המוציא לחם מן הארץ וואס תוס' פירט אויס אז קיינער האט נישטא קיין שאלה אויף די, ווען איך האב נאר די שטיקלעך ברויט, צו אויף דעם מאכן המוציא, נישטא קיין שום סיבה אויף נישט. ווען כ'האב ביידע, איז די שאלה וועלכע איך מאך קודם. מתקיף לה רבא, רבא דינגט זיך אויף די גאנצע מעטאד וויאזוי רבי חייא פארשטייט וויאזוי כ'דארף אויפשניידן א ברויט, אז בשעת איך ענדיג די ברכה דעמאלטס בלייב איך מיט מיין פרוסה, איז ער נישט צופרידן. מאי שנא צנומה דלא, אויף וואס פארשטייסטו אז ס'איז דא דא א חסרון ווען דו האנדלסט מיט א רעפטל ברויט איבער א גאנצע ברויט, פארוואס משום דכי כליא ברכה אפרוסה, דו ענדיגסט דיין ברכה און דאס איז נישט אויף א דבר שלם, דו ענדיגסט דיין ברכה אויף א געסלייסטע ברויט, איז קא כליא, על הפת נמי, ווען דו טוסט די עצה פון רבי חייא, אויב דו צערייסט דעם ברויט ביי המוציא לחם מן הארץ, איז כי גמרה אפרוסה גמרה, דו ענדיגסט דיין ברכה ענדיגסטו ווייטער, אין אנדערע ווערטער ער טענה'ט ס'איז נישט קיין כבוד. צו ענדיגן א ברכה אויף א סלייס ברויט ווי דו קענסט ענדיגן אויף א גאנצע ברויט, אלא אמר רבא האט רבא געזאגט מברך אז איך זאל יא מאכן די ברכה ואחר כך בוצע, נאכדעם זאל איך צורייסן, ווי רשי און תוס' זענען מסביר אז אוודאי שנייד איך אריין אביסל, כ'לאז עס נאר קאנעקטעד פון אונטן, איז אנדערש רבי חייא וואס זאגט אז די לעצטע קאנעקשאן זאל איך שוין צורייסן מיטן ענדיגן די ברכה, ווארט איך ביז איך ענדיג די ברכה, זאג המוציא לחם מן הארץ. און נאכדעם וואס איך האב געענדיגט די הארץ דעמאלטס צורייס איך. תוס' מאכט א חילוק צווישן שבת און די וואכן וויפיל מען זאל וויפיל מען זאל אריין שניידן. שבת געב איך נאר א קליינע קריץ, זאל האבן א דין לחם משנה, זאל נישט ווערן צוטיילט פארדעם געב איך א קליינע קריץ. אבער אוודאי זאל איך אוודאי מוז איך אנהייבן שניידן אז נישט ווערט עס צו א גרויסע הפסק. און אין די וואכן געב איך א גאנצע שנייד ביז אונטן, און נאכדעם וואס איך האב געמאכט די ברכה געב איך עס א צורייס. ווערסעס רב חייא וואס ער האלט אז ווען איך ענדיג די ברכה. האב איך שוין גענדיגט מיט צוויי שטיקלעך אין די האנט זאגט די גמרא נהרדעי עבדי כרב חייא זיי האבן געטון ווי רב חייא זיי האבן גענדיגט די בציעה זיי האבן גענדיגט די שניידן צוזאמען די ברכה ורבנן עבדי כרבא און רבנן האבן געטון ווי רבא אז זיי האבן גענדיגט די בציעה נאך די ברכה אמר רבינא האט רבינא געזאגט אמרה לי אם מיין מאמע האט געזאגט איי געס ער איז געווען א יתום אבוך עבד כרב חייא דיין טאטע האט געטון אזוי ווי רב חייא אז ער האט גענדיגט די בציעה צוזאמען מיט די ברכה.

ווען כ'האב נאר דאס איז זיכער המוציא, וואס נישט? זאגט די גמרא, איתמר, הביאו לפניהם פתיתין, א ענליכע שאלה וואס אונז האמיר יעצט גערעדט, א מענטש האט שטיקלעך ברויט ושלמין, און א גאנצע ברויט, אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט מברך על הפתיתין, ופוטר את השלמין, און כ'האב נישט קיין שום חיוב, רב הונא האלט ס'נישט דא קיין מעלה אין שלם, ס'נישט דא קיין מעלה אין א גאנצע ברויט, און כ'קען גיין מאכן א ברכה קודם אויף געשטיקלטע ברויט, און מיט דעם וועל איך פטר'ן די גאנצע בילקע און עסן די בילקע. דא מוז מען אריינקוקן אין רשי, ווייל רשי לייגט צו ווערטער. פתיתין ושלמין אמר רב הונא, אם רצה מברך על הפתיתין, אויב פאר מאיזה סיבה שהיא וויל ער ענדערשער קודם עסן די פתיתין, מעג ער. זאגט זאגט יעצט די גמרא, זאגט יעצט רשי א קנייטש אין רב הונא'ס שיטה, אז ואם הפתיתין גדולים מן השלמין, אויב איז די גאנצע די סלייס חלה נאך גרעסער ווי די גאנצע בילקע, וואס איז שלימה איז צריך לברך עליהם. אין אנדערע ווערטער רב הונא לערנט צוויי זאכן, איינס, עס איז נישטא קיין מעלה פון שלם איבער שטיקלעך, און צוויי, אז גרויס גרויס איז מער חשוב ווי שלם, אז אויב די סלייס איז גרעסער ווי די בילקע וואס איז שלם, דארף איך גיין מיט די גרעסערע סלייס, סאו אין אנדערע ווערטער, ס'דא צוויי הלכות אין רב הונא, ווען ביידע זענען גלייך קען איך גיין מיט די שטיקלעך, אויב די שטיקלעך איז גרעסער מוז איך גיין מיט די געשטיקלעך, ווייל דאס וואס איז שלם איז אירעלעווענט. אזוי לערנט רב הונא. כ'האלט נישט פון שלם, כ'האלט פון גרעסער. ר' יוחנן, וואס? כ'ווייס, אבער רשי לייגט. ציון תוס' לערנט אויך אזוי. ורבי יוחנן אמר, שלימה מצוה מן המובחר, אז ס'איז דא א מצוה מן המובחר צו גיין מיט א גאנצע בילקע, און איך זאל אוודאי קודם מאכן א מוציא אויף א גאנצע בילקע, זאגט אונז די גמרא אבל פרוסה של חיטין ושלימה מן השעורין, ס'איז דא א פאל וואס קיינער קריגט זיך נישט דברי הכל מברך על הפרוסה, אויב האב איך געסלייסטע ברויט האב איך פון חיטין. און א גאנצע פון שעורים, דעמאלטס לערנט יעדער איינער אז די מעלה פון חיטים וועגט איבער די מעלה פון שעורים, אפילו ווען די חיטין איז פרוסה און די שעורים איז שלם, דעמאלטס וועט יעדער איינער יעדער איינער לערנען אז איך מוז גיין מיט די ווייצלדיגע ברויט איבער די שעורים'דיגע ברויט, נאו מעטער וואט, אפילו ווען יענץ איז גרעסער, אדער ווען די אנדערע איז שלם, ופוטר את השלימה של שעורים פארוואס? איז חיטים חשוב'ער פון שעורים ווייל אזוי ווערט עס אויסגערעכנט אין תורה, תורה זאגט קודם חיטה און דאן שעורה, ממילא א חיטה קומט אייביג לברכה קודם שעורה, אפילו ווען די שעורה האט אנדערע מעלות ס'איז שלם אדער גרעסער. זאגט אונז די גמרא ווייטער. אמר רבי ירמיה בר אבא כתנאי ווי רש"י טייטשט. מ'קען דא מאכן א טעות, אבער אזוי זעט אויס רש"י, קוקטס אריין, הא דאמרת פרוסה של חיטין, ושלימה של שעורין, תנאי די לעצטע הלכה וואס דו האסט מיר יעצט געזאגט, אז ווען איך האב חיטין ברויט גייט עס אייביג קודם, אפילו ס'איז פרוסה ס'איז נישט שלם, לאמיר זאגן אז דאס איז א מחלוקת פון תנאים, פארוואס האבן מיר געלערנט אין א משנה, ס'קומט צו תרומה, איז תורם, א מענטש דארף אפשיידן תרומה, און ער איז תורם בצל קטן, שלם, ענדערש זאל ער געבן פארן כהן. א קליינע ציבל, אבל לא חצי בצל גדול, אבער נישט א גרויסע, וואס איז האלב א שלם איז בעסער ווי א ווי א גרויסע, רבי יהודה אומר לא כי, לא כי מיינט נישט נישט אזוי, לא כי איז א לשון פון כן, לא כי נישט אזוי. נאר וואס דען יא? אלא חצי בצל גדול א מענטש זאל יא געבן די גרויסע מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר חשוב עדיף. איינער לערנט אז חשוב עדיף וואס מיינט חשוב עדיף? העלפטס מיר חשבונ'ן און לויט דעם וועט אויסקומען אז וואס דמר סבר חשוב עדיף מיינט גרעסער ממילא דא האלט ער דאס איז רבי יהודה און ער האלט דא זאלסטו געבן דעם חצי בצל גדול און ביי אונז וועט ער האלטן אז דארפסט מאכן א ברכה אויף די שעורה און פאל ס'איז ניין ביי אונז האלט ער אז איך דארף מאכן די ברכה אויף די חיטים פארוואס ווייל ס'איז חשוב אפילו די שעורים איז שלם ער רעכנט זיך נישט מיט קיין שלם ער רעכנט זיך נאר מיט חשוב ומר סבר שלם עדיף וועגן דעם לערנט ער דא מ'דארף געבן דעם קליינעם צוויבל און ביי אונז וועט ער לערנען אז מ'זאל ענדערש מאכן אויף די שעורים ווייל ס'איז שלם. אזוי קומט אויס די דרשה די חשבון דא. ענטפערט די גמרא ס'האט נישט הוידו האט נישט מיט קיש כי פליגי דליכא כהן. מ'קריגט זיך דא אינגאנצן עפעס אנדערש. מ'קריגט זיך דא ווען א מענטש האט נישט קיין כהן פאר זיך. דתנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה כל מקום שיש כהן. אויב א מענטש האט א כהן פארנט פון זיך, תורם מן היפה, דעמאלטס וועלן ביידע תנאים אין די משנה מסכים זיין אז געבן פון די גוטע סחורה, וועל איך דארפן מיך נישט זארגן אז ס'זאל. און איך דארף מיך נישט זארגן פאר פרישקייט ווייל די כהן איז דא, ער נעמט דעם צוויבל ער טראסקעט עס אריין זיין סעלעד, אבער וכל מקום שאין כהן לערנט תנא קמא תורם מן המתקיים, דארפסט אים געבן פון אזא זאך וואס וועט זיך ענדערש לענגער האלטן ווי איידער געבן מער, און וועגן דעם לערנט ער דא דארף מען געבן דעם בצל קטן, פארוואס? ווייל א קלענערע פארמאכטע צוויבל האלט זיך לענגער פריש ווי א האלבע אויפגעשניטענע אפילו ס'איז גרעסער, אבער רבי יהודה אומר, אין תורם אלא מן היפה, אז ס'איז נישט דיין דאגה ס'זאל זיך האלטן פריש און אפילו די כהן איז נישט דא, דו דארפסט דו דארפסט קוקן אויף דיין יעצטיגע הפרשה, און דיין יעצטיגע הפרשה דארף זיין אויף די שענסטע וועג וואס דו קענסט, אין אזא פאל איז א חצי א חצי גרעסער. סאו קומט אויס אז יעדער איינער דא בעצם לערנט אז דחשוב עדיף און דחשוב עדיף מיינט אז גרעסער איז חשוב, און אויב אזוי וועלן זיי לערנען אז אז לגבי אונזער שאלה וועלן זיי אויך גיין מיט חשוב וואס דאס איז חיטין, ממילא די הלכה וואס אונז האמער געזאגט אז חיטין קומט פאר שעורים שטימט.

וואס איז געווען אונזער ערשטע שמועס? אונז האבן געהאט א מחלוקת צווישן ר' הונא און ר' יוחנן, ווען איך האב שטיקלעך און איך האב איך האב גאנצע, אויף וועלכע זאל איך מאכן די ברכה? ר' הונא לערנט אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה, זאגט די גמרא וירא שמים די גמרא גייט יעצט צוריק צו די הלכה, אמר רב נחמן בר יצחק וירא שמים יוצא ידי שניהם, ומנו, מר בריה דרבינא, דמר בריה דרבינא מניח פרוסה בתוך השליימה ובוצע. ס'דא א עצה, לאמיר זאגן דאס די בילקע, און די און דא די פרוסה, מעיק בעליוו, כ'שטעל, רש"י זאגט תחת, כ'שטעל עס אונטער דעם, און איך מאך א ברכה אויף ביידע צוזאמען. איז דא א עצה צו עוואוידן איך זאל נישט דארפן טשוזן צו כ'האב גענומען די שלימה אדער כ'האב גענומען די בוצע? פארציילט די גמרא ווייטער תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק אז דער וואס האט פארגעלערנט ברייתות האט פארגעלערנט פאר רב נחמן בר יצחק אזא ברייתא מניח הפרוסה בתוך השלימה ובוצע איך לייג די געשטיקעלטע ברויט אונטער דעם און איך מאך די ברכה אויף ביידע וועלכע עס איך? זאגט רש"י ווי דער רש"י אה ובוצע זאגט רש"י או משתיהן או מן השלימה עסן נאר די קליינע שטיקל אוודאי פראבלעמאטיש. נאכדעם וואס כ'האב געמאכט די ברכה אויף ביידע קען איך עסן אדער פון די גרויסע אדער פון ביידע, אבער כ'האב נישט איגנארט. ס'זעט נאך אלץ אויס ווי כ'בין בוצע אויף ביידע, וועגן דעם האב איך איז א ירא שמים יוצא ידי שניהם. יעצט, אזוי האט ער פארגעלערנט אין א ברייתא, אמר ליה מה שמך וואס איז דיין נאמען? אמר ליה שלמן, מיין נאמען איז שלמן. אמר ליה. שלום אתה ושלימה משנתך ששמת שלום בין התלמידים, אונז האבן געהאט א מחלוקת צווישן רב הונא און רבי יוחנן, און דו האסט דא שלום געמאכט צווישן זיי ביידע, אמר רב פפא, זייער אינטערעסאנטע הלכה, הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה, ובוצע, ווען ס'קומט פסח, וויאזוי טוען מיר אונז ביי מוציא מצה אז מען נעמט אויך די יחץ, מען נעמט אויך די געשטיקעטע, שוין דא א שאלה אין מסכת פסחים צו כ'דארף נעמען לחם משנה, אדער דאס די סדר ווי לחם משנה, על כל פנים אונז טוען מיר די עצה, מאי טעמא לחם עוני כתיב, מילא דא א ענין צו בוצע זיין אויך אויף די פרוסה, ווייל א פרוסה איז לחם עוני, אונז מוז מען ווייזן אז אונז דיעלן מיר מיט לחם עוני, אמר רב אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי כיכרות, שבת זאל מען אויפשניידן צוויי ברויטן, מאי טעמא לחם משנה כתיב, אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא, דנקט תרתי האט טאקע גענומען צוויי, אבער ובצע חדא, אזוי טוען מיר אונז, ניין? דער עולם שניידט אויף צוויי חלות אדער איין חלה? איינס, די אנדערע לייגט מען אוועק פאר שבת צופרי, אפשר גרויסע רעבעס שניידן אויף ביידע, על כל פנים געווענליך שניידט מען, איך מיין מיין שווער טאקע שניידט יא אויף ביידע, וואס? מ'דארף פיר שלימות, אויך אמת, ווענדט זיך ווי גרויס די משפחה איז, על כל פנים להלכה פעלט זיך נישט אויס אז מ'זאל אויפשניידן ביידע, ס'גענוג אז מ'שניידט אויף איינס, רבי זירא. אויך אמת, יא, עס איז די זעלבע דין, קענסט דאך עפענען ביידע, אויב פעלט זיך אויס צו עפענען ביידע, איז וואטעווער דו נוצט פאר לחם משנה, עפן ביידע. זאגט די גמרא. רבי זירא הוה בצע אכולא שירותא, ווען ער האט אראפגענומען זיין סלייס חלה האט ער גענומען גענוג א גרויסע סלייס, וואס זאל אים דעקן פאר די גאנ. סעודה, נישט געשניטן קיין דינע מוציאלעך, ס'איז א כבוד פארן שבת צו געבן גרויסע סלייסעס, אמר ליה רבינא לרב אשי, והא קא מתחזי כרעבתנותא, א מענטש נעמט אסאך אויף איין מאל, זעט ער אויס ווי א פרעסער, אמר ליה כיון דכל יומא לא קעביד הכי, והאידנא קא עביד, איך טוה עס נישט א גאנצע וואך, איך טוה עס טאקע נאר שבת, לא מתחזי כרעבתנותא, ס'איז דא וואס פירן זיך טאקע אז מען בייסט אריין, אויב טוסטו א גאנצע וואך, ס'איז דא וואס פירן זיך אז מען בייסט אריין. אין די אין די סלייס חלה הגם א גאנצע וואך שטיקען מען אראפ ס'איז אלעס אלס כבוד שבת צו ווייזן אז מען עסט מיט אפעטיט. ס'איז טאקע א ענין ווען א מענטש סלייסט חלה זאל ער נישט געבן זיכער ווען מען האט געסט געבט מען נישט אויס א דינע סלייס אז יענער זאל בעטן יעדע מינוט נאך מען געבט אזוי זאל בלייבן די והותר רב אמי ורב אסי כי הוה מתרמי להו ריפתא דעירובא זיי האבן געהאט דעם עירובי חצירות. יעדער ווייסט וואס א עירובי חצרות איז, עירובי חצרות איז מען דארף צוזאם נעמען ברויטן פון אלע מענטשן וואס שערן א חצר, מען לייגט עס אריין אין איינע פון די בתים, דעמאלטס קען יעדער נוצן דעם חצר, סאו כי הוה מתרמי ווען זיי האבן זיך געטראפן מיט די ברויט פון די עירובי חצרות איז מברכין עליה המוציא לחם מן הארץ, האבן זיי עס געגעסן, אמרי האבן זיי געזאגט הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא. נעביד ביה מצוה אחריתי, סאו וואס די מצוה דא? סתם אז זיי האבן געמאכט די ברכה אדער זיי האבן עס גענוצט פאר זיי האבן עס וואס זאגט ארטסקראל? אדער זיי האבן עס גענוצט פאר סעודת שבת? איך בין נישט קלאר. די ראשונים איז טאקע דא א שאלה ווען ווען האבן זיי עס געגעסן? האבן זיי עס געגעסן זונטאג? אין אנדערע ווערטער דארף איך בלייבן מיט די ברויטלעך וואס איך נוץ פאר די עירובי חצירות ביז נאך שבת אדער ניין איינמאל עס איז אריינגעפאלן שבת איינמאל עס איז אריינגעקומען שבת און שוין געווען בין השמשות קען איך שוין גיין אויפעסן די ברויט? וואס זאגן זיי? מצוה אחרינא איז וואס? סתם אלס עסן, ער זאגט נישט לגבי סעודת שבת. וועגן דאס איז א שאלה, צו איך קען עס אויפעסן שבת אדער איך קען עס עסן זונטאג. רש"י זאגט שערבו בו אתמול, וואס מיינט אתמול? אתמול מיינט שבת אויף פרייטאג, אדער אתמול מיינט זונטאג אויף שבת? ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.